אוי רייס אפ! א פאום בעזרת השם יתברך מסכת פסחים דף י ד עמוד א' ביי די משנה ר' חנינא סגן הכהנא. די קומענדיגע זיבן בלאט ווען מיר לערנען דינים פון טומאה וטהרה, און די סוגיא קומט דא אריין ווייל די משנה וועט באלד ארויסלערנען א דין לגבי שריפת חמץ פון די דינים פון טומאה וטהרה, און צו מיר זאגן דא א קורצע הקדמה. רוב טומאות אין די תורה, אזוי ווי שרץ און נבילה וכדומה, ווערט אנגערופן א אב הטומאה, אב מיינט דער טאטע, ווייל ער איז דער שורש פון דער טומאה, דארט הייבט זיך עס אן, און ער איז דער שטערקסטע טומאה וואס איז דא, איינער וואס רירט זיך צו צו אים, פאלט שוין אויטאמאטיש אראפ אין די דרגה פון טומאה, יענער וועט שוין הייסן א ראשון לטומאה, איינער וואס וועט זיך שוין צורירן צום ראשון וועט שוין הייסן א שני, און אזוי ווייטער, דער וואס וועט אנרירן דעם שני וועט הייסן א שלישי.

אין אנדערע ווערטער, א מענטש קען ווערן א ראשון לטומאה, אבער עס איז נישט דא א זאך א מענטש זאל ווערן א שני, און אזוי אויך א כלי. ווידעראום, אוכלין און משקים, עסנווארג אדער טרינקען, זיי זענען מער סענסיטיוו, און זיי קענען אפילו טמא ווערן פון א ראשון, דאס מיינט אז זיי קענען ווערן א שני. אויב די אוכלין און משקים זענען גאר תרומה, זיי האבן אין זיך א קדושה, זענען זיי נאך מער סענסיטיוו אז זיי קענען אפילו ווערן א שלישי, אבער נישט מער פון דעם. תרומה קען נישט ווערן קיין רביעי, די מינוט וואס ער ווערט א שלישי רופט מען אים שוין אן פסול, אז ער איז טאקע פסול מען טאר אים נישט עסן, אבער מען רופט אים שוין מער נישט טמא ווייל ער איז שוין מער נישט מטמא ער קען נישט מאכן קיין רביעי, קומט אויס אז א אוכלין און משקין של תרומה וואס ער איז א שני לטומאה וועט הייסן טמא, ווייל נישט נאר אז מען טאר אים נישט עסן נאר ער איז טמא אז ער קען נאך מטמא זיין ווייטער ער קען נאך מאכן איינעם פאר א שלישי, אבער איינמאל דער תרומה אליין איז שוין געווארן א שלישי הייסט ער פסול. קדשים, דאס איז נאך מער סענסיטיוו, ס'איז דאך מער הייליג ווי תרומה, קען ער ווערן אפילו א רביעי אויכעט, אבער נישט מער ווי א רביעי, און די מינוט וואס דער קדשים איז געווארן א רביעי וועט מען אים שוין רופן פסול, ווייל ער קען נישט גיין ווייטער, ווילאנג ער איז נאך א שלישי הייסט ער טמא, איז נאכאמאל בקיצור, א אדם וכלי קען נאר ווערן א ראשון לטומאה אבער נישט קיין שני, אוכלין און משקין פון חולין קענען ווערן אפילו א שני אויכעט, תרומה קען ווערן אפילו א שלישי, און אוכלין און משקין פון קדשים קען ווערן אפילו א רביעי. נאך א זאך דארף מען וויסן, אז ווען א מענטש איז טמא געווארן, לאמיר זאגן פון א שרץ, איז ער דאך א ראשון לטומאה, און ווילאנג ער טובל'ט זיך נישט איז ער דאך געהעריג טמא, פארשטייט זיך אז אויב ער וועט אנרירן א תרומה, וועט ער עס נאך מטמא זיין, ווייל ס'וועט דאך ווערן א שני, מ'האט מיר דאך געשמועסט אז תרומה וואס ווערט א שני, הייסט נאך טמא, ווייל ער קען נאך מאכן א שלישי. די מינוט וואס דער טמא האט זיך געטובלט אין א מקווה, איז שוין געפאלן זיין דרגה פון טומאה, אין א געוויסן זין איז ער שוין געווארן טהור, כאטשיג ער האט נאכנישט געהאט קיין הערב שמש, נאכנישט אונטערגעגאנגען די זון, ער ווערט אנגערופן א טבול יום, ער האט זיך געטובלט, עס איז נאך בייטאג, ער ווארט אויף הערב שמש, איז כאטשיג דער מענטש איז שוין לגבי אנדערע זאכן חולין אדער מעשר שני הייסט ער שוין געהעריג ריין, אבער לגבי תרומה איז ער נאך אין א געוויסן זין טמא, אוודאי איז שוין געפאלן זיין דרגה אז יעצט ווען ער זאל אנרירן נאך די טבילה תרומה וועט עס שוין נישט ווערן קיין שני, ס'וועט אבער ווערן א שלישי און ער וועט עס פסל'ען. פאר די מקווה ווען ער רירט אן א תרומה איז ער מטמא די תרומה, ס'ווערט א שני. נאך די מקווה איז כאילו ווי ער האט יעצט באקומען דער מענטש פאלט אראפ פון די דרגה פון זיין טומאה כאילו ווי ער האט א דין פון א שני, הגם אונז האמיר שוין געזאגט א מענטש קען נישט זיין קיין שני לטומאה אבער ער האט א דין כאילו ווי ער וואלט געווען א שני לטומאה און ווען ער רירט אן תרומה יעצט פסל'ט ער עס. איינמאל ס'קומט הערב שמש די זון גייט אונטער ביי צאת הכוכבים איז עס פולשטענדיג ריין און מען מעג שוין אפילו עסן תרומה, און דער דין לערנט מען ארויס פון א יולדת וואס נאכדעם וואס זי איז געווען טמא נאכן געבוירן א זכר איז זי געווען טמא איין וואך אדער א נקבה איז זי געווען טמא צוויי וואכן און זי גייט טבילה און די תורה זאגט אז פון יעצט און ווייטער באקומט זי ימי טהרה דאס מיינט ביי א זכר דרײַ און דרײַסיק טעג ביי א נקבה זעקס און זעכציק טעג וואס אפילו ווען זי זעט דם מעג זי וואוינען מיט איר מאן, זאגט אבער די תורה אז די דרײַ און דרײַסיק טעג פון די ימי טהרה אדער זעקס און זעכציק טעג פון א נקבה די ימי טהרה איז בכל קודש לא תגע וואס חזל זאגן אז די קודש מיינט דארטן הייליגקייט וואס דאס איז תרומה טאר זי נישט אנרירן עד מלאות ימי טהרה ביז ס'פילט זיך אן די טעג ווען ס'ענדיגט זיך די דרײַ און דרײַסיק ימי טהרה פון א זכר דאס מיינט נאך פֿערציק טעג פון די לידת הזכר, אדער נאך אכציג טעג פון די לידת הנקבה, האסט צוויי וואכן ימי טומאה, און זעקס און זעכציג טעג ימי טהרה, צוזאמען איז עס אכציג טעג, און די תורה זאגט קלאר אז מ'טאר נישט אנרירן ביז דעמאלטס קיין תרומה, און באמת די יולדת ווערט אנגערופן א טבולת יום ארוך, א לאנגע טבול יום, אנדערש ווי איינער וואס רירט אן א שרץ און ער טובל'ט זיך וואס ער איז נאר א טבול יום ביז הערב שמש אין יענעם טאג ווען ס'גייט אונטער די זון, זאגט דאך אבער די תורה אז די יולדת טאר נישט אנרירן קיין תרומה ביז ס'ענדיגט זיך איר פערציג טעג אדער איר אכציג טעג, דאס מיינט ווען ס'גייט אונטער די זון פון די פערציגסטע טאג ביי א זכר אדער פון די אכציגסטע טאג פון לידת נקבה, ביז דעמאלטס טאר זי נישט אנרירן קיין תרומה ווייל זי איז א לאנגע טבולת יום, די גאנצע דרײַ און דרײַסיק אדער זעקס און זעכציק טעג איז זי א טבולת יום, און ערשט ביינאכט מעג זי שוין עסן תרומה. ס'איז אבער נאך אלץ דא א דין לגבי קדשים, העלפט נאכנישט קיין הערב שמש אויך נישט, אפילו נאכדעם וואס מ'האט שוין געהאט הערב שמש איז דא געוויסע. טומאות וואס מען דארף נאך ברענגען א קרבן וואס דאס ווערט אנגערופן מחוסר כפרה, למשל א זב, א זבה, א יולדת, און א מצורע, וואס דארט האט נאך דער אייבערשטער געהייסן ברענגען א קרבן דעם אנדערן טאג, הלכה'דיג די יולדת דארף ברענגען די איין און פערציגסטע טאג אדער די איין און אכציגסטע טאג דארף זי דאך ברענגען למשל א קרבן לידה, איז אין אזא פאל וועט מען נאך נישט טארן עסן קיין קדשים ווילאנג מען וועט נישט ברענגען די קרבן. און ביז דעמאלס הייסט מען א מחוסר כיפורים, ס'פעלט נאך אויס א כפרה, און ערשט נאכדעם מעג מען עסן קדשים און אויכעט אריינקומען אין בית המקדש. אבער דאס איז דווקא ביי די טומאות וואס אונז האבן יעצט אויסגערעכנט, למשל ביי טומאת שרץ איז נישטא קיין קרבן, און אזוי אויך ביי טומאת מת, ביי נבילה, איז ביי די אלע זאכן די מינוט וואס ס'איז שוין א הערב שמש, דעמאלס איז עס שוין אינגאנצן ריין, אפילו לגבי קדשים אויך. זאגט די הייליגע משנה, רבי חנינא סגן הכהנים אומר. רבי חנינא איז געווען אינעם צווייטן בית המקדש, און האט געהייסן סגן הכהנים ווייל ער איז געווען דער סגן כהן גדול ער איז געווען ממונה, אז אויב ס'געשעהט עפעס א פסול מיט די כהן גדול וואס ער קען נישט דינען האט ער געדארפט איבערנעמען, און אזוי אויך אלעמאל ווען דער כהן גדול איז געגאנגען איז ער געווען אויף די רעכטע זייט מכבד צו זיין דעם כהן גדול ער איז געגאנגען אין זיין באגלייטונג. זאגט דער רבי חנינא, מימיהם של כהנים לא נמנעו מלשרוף את הבשר שנטמא בולד הטומאה, מימיהם מיינט פון ווען אן, פון אלע זייערע טעג מ'האט זיך קיינמאל נישט צוריקגעהאלטן, פון צו פארברענען קדשים פלייש וואס איז טמא געווארן פון א ולד הטומאה, ולד הטומאה איז די זעלבע ווי ראשון לטומאה, לאמיר געבן א משל, די טומאה אליין איז א שרץ, א טויטע שרץ איינע פון די שמונה שרצים, די ולד הטומאה איז א מענטש וואס האט זיך צוגערירט צו דעם שרץ, און יעצט האמיר אונז דא א שטיקל קדשים פלייש וואס איז טמא געווארן דורך דעם ולד הטומאה, דאס מיינט אז דער מענטש האט אנגערירט א קדשים פלייש, וואס יעצט איז דאס געווארן א שני לטומאה, וואס האמיר דאך שוין פריער אויסגערעדט אז א קדשים קען אפילו ווערן א רביעי איז דער פלייש וואס ער איז טמא געווארן פון א ולד הטומאה און ער איז א שני האט מען זיך קיינמאל נישט צוריקגעהאלטן צו פארברענען, די הלכה איז דאך אז קדשים וואס איז טמא געווארן דארף מען פארברענען, עם הבשר שנטמא באב הטומאה, צוזאמען מיט א אנדערע שטיקל פלייש פון קדשים וואס יענער האט א גרעסערע דרגה פון טומאה ווי דער שטיקל פלייש ווייל יענער איז גאר טמא געווארן פון אב הטומאה דאס מיינט אז יענע שטיקל פלייש האט צוגערירט דעם טויטן שרץ, און יענער איז גאר געווארן א ראשון לטומאה, קומט אויס אונז האמיר דא צוויי שטיקלעך פלייש, איינער האט צוגערירט צו א ולד הטומאה וואס ער איז נאר א שני, און איין שטיקל פלייש האט צוגערירט צו א אב הטומאה וואס ער איז א ראשון, איז די צוויי שטיקלעך פלייש האט מען צוזאמען פארברענט כאטשיג זיי האבן זיך אנגערירט איינער דעם אנדערן, און אף על גב שמוסיפין טומאה על טומאתו. כאטשיג דער פלייש וואס איז טמא געווארן פון א ולד הטומאה וועט יעצט באקומען א הוספה נאך מער טומאה ווי ער איז געווען ביז יעצט, פון דעסוועגן דאך האט מען זיך נישט צוריק געהאלטן. די גמרא וועט שוין אבער פרעגן א קשיא אז לכאורה געשעט נישט קיין שום הוספת טומאה, ווייל דער פלייש וואס ער איז טמא געווארן פון א ראשון לטומאה און ער איז א שני, יעצט ווען ער רירט אן די אנדערע שטיקל פלייש וואס יענער איז א ראשון, ווייל יענער איז דאך טמא געווארן פון א אב הטומאה, איז ווען א שני רירט זיך צו צו א ראשון ווערט ער דאך נאכאמאל א שני, באקומט ער דאך נישט מער טומאה וואס ער האט געהאט ביז יעצט, ער איז ביז יעצט שוין געווען א שני, און יעצט ווען ער רירט אן בשעת'ן פארברענען די אנדערע שטיקל פלייש איז ער ווייטער, ווערט ער פון יענעם ווייטער א שני וואס ער איז שוין סייווי געווען, די גמרא וועט שוין פרעגן די קשיא. הוסיף ר' עקיבא ואמר, ר' עקיבא האט מוסיף געווען אויף ר' חנינא סגן הכהנים און ער האט געזאגט אזוי, מימיהם של כהנים לא נמנעו, ס'האבן זיך קיינמאל נישט די כהנים צוריקגעהאלטן מלהדליק את השמן שנפסל בטבול יום, אנצוצינדען אויל וואס ער איז פסול געווארן דורך א טבול יום, אונז האמיר דאך שוין פריער מסביר געווען אז א מענטש וואס איז טמא געווארן און ער האט זיך גע'טובל'ט און ער האלט נאך פאר הערב שמש ווערט אנגערופן א טבול יום און זיין דרגה איז אראפגעגאנגען כאילו ער האט א דין פון א שני לטומאה ווייל ער האט זיך שוין גע'טובל'ט און יעצט ווען ער רירט אן תרומה פסל'ט ער אים, ער מאכט אים פאר א שלישי, איז דא רעדט מען פון אויל וואס איז פסול געווארן דורך א טבול יום און ער איז געווארן א שלישי, האבן די כהנים זיך נישט צוריקגעהאלטן אריין צו גיסן די אויל בנר, נר מיינט א לאמפ, א כלי, שנטמא בטמא מת, וואס די כלי איז טמא געווארן פון א מענטש וואס איז טמא געווארן פון א מת, א מת האבן מיר דאך געשמועסט איז א אבי אבות הטומאה, און דער מענטש וואס רירט אן דעם מת איז אליינס א אב הטומאה, אזוי ווי א שרץ אדער א נבילה, דאס לערנט מען ארויס אין פרשת חוקת, במדבר קפיטל י ט פסוק כ ב שטייט וכל אשר יגע בו הטמא יטמא. דארט רעדט מען איינער וואס האט אנגערירט צו א מת, אלעס וואס ער רירט אן ווערט טמא, און די פסוק לייגט צו והנפש הנוגעת תטמא עד הערב, אפילו א מענטש וואס וועט אים אנרירן, דעם מענטש וואס האט אנגערירט דעם מת, וועט אויך ווערן טמא. דא זעט מען דאך אז א מענטש וואס רירט אן א אנדערע מענטש וואס האט אנגערירט א מת קען טמא ווערן, אונז ווייס מיר דאך א כלל וואס אונז האמיר ארויסגערעדט אז א מענטש קען נאר ווערן א ראשון לטומאה, אויב אזוי מוז מען זאגן אז דער ערשטע מענטש וואס האט אנגערירט דעם מת איז געווארן א אב הטומאה. און ממילא א מענטש וואס רירט אים אן קען נאך אלץ ווערן א ראשון לטומאה, זעט מען אז דער מת איז אבי אבות הטומאה. יעצט לאמיר נאכאמאל טייטשן די ווערטער בנר מיינט א לאמפ, א כלי, אין וואס מען גיסט אריין די אויל, שנטמא בטמא מת, וואס דער כלי איז טמא געווארן פון א מענטש וואס איז א טמא מת, וואס דער מענטש איז דאך א אב הטומאה אזוי ווי א שרץ אדער א נבילה, וואס ער קען דאך מטמא זיין א אנדערע מענטש אדער א כלי, און וויבאלד דער כלי האט אנגערירט דעם מענטש איז ער געווארן א ראשון לטומאה. איז די כהנים האבן גענומען די כלי, דעם נר וואס ער איז א ראשון לטומאה, מען האט אריין געגאסן אין דעם אויל וואס ער איז א שני לטומאה ווייל א טבול יום האט אים געפסל'ט, און אזוי האבן זיי אנגעצינדן אין דעם לעכט, אף על פי שמוסיפין טומאה על טומאתו, כאטשיג אז מען לייגט צו צו די אויל א טומאה אויף די פריעריגע טומאה, פריער ביז יעצט איז דאך די אויל געווען נישט מער ווי א שלישי. און יעצט ווייל ער ליגט אין א כלי וואס איז א ראשון לטומאה, וועט דאך די אויל יעצט ווערן א שני לטומאה, באקומט ער א הוספה צו די פריעריגע טומאה. מען דארף דא באמערקן אז ביי די דין פון רבי חנינא סגן הכהנים, ווען ס'שטייט די כהנים האבן זיך נישט צוריקגעהאלטן, שטייט אז מען האט זיך נישט צוריקגעהאלטן צו פארברענען דער שטיקל פלייש מיט יענע שטיקל פלייש. די דין איז אז קדשים וואס איז טמא געווארן מוז מען פארברענען און מען טאר נישט קיין הנאה האבן דערפון. פארדעם שטייט דארטן מלשרוף ווייל מען דארף עס פארברענען. ווידעראום תרומה וואס ער איז טמא געווארן, אמת טאקע אז מען טאר עס מער נישט עסן אפילו א כהן, אבער בשעת ווען מען פארברענט עס מעג מען הנאה האבן פון דעם, ווי חזל לערנען שוין ארויס אבל מסיקה תחת תבשילו, אז דער כהן מעג נעמען די טמא'נע תרומה און ער מעג עס אונטערלייגן צו נוצן אנשטאטס האלץ אונטער זיין געקעכטס, און אזוי האט ער כאטשיג הנאה בשעת ווען ס'פארברענט זיך, איז די זעלבע זאך ווען דו האסט טמא'נע אויל פון תרומה, מעגסט עס נוצן פאר א לעכט, און בשעת ווען ס'ווערט פארברענט און אויסגענוצט, קען דער כהן הנאה האבן דערפון, און פאר דעם שטייט דא אז ביי דער טמא'נע אויל האט מען עס אנגעצינדן און מען האט דאס געהעריג גענוצט און הנאה געהאט דערפון, און מען האט עס אבער אריינגעלייגט אין א כלי וואס איז א ראשון לטומאה, כאטשיג דער אויל איז ביז יעצט געווען נישט מער ווי א שלישי לטומאה, און יעצט ווען ער ליגט אין דער כלי ווערט ער א שני, ווייל דער כלי איז דאך א ראשון, איז מען דאך מוסיף טומאה על טומאתו און דאך האט מען עס געטון. פארוואס טאקע האבן זיך די כהנים נישט צוריק געהאלטן צו פארברענען די צוויי פליישן אדער די אויל אין די כלי וואס איז טמא? ווייל איינמאל ער שטייט שוין צו פארברענען איז שוין נישט דא מער קיין מצוה פון שמירה, הגם ס'שטייט אין די תורה את משמרת תרומותי אז מ'דארף אפהיטן תרומה אז עס זאל נישט טמא ווערן און אוודאי קדשים דארף מען אוודאי אפהיטן, אבער דאס איז אלעס ווילאנג ער איז נאך נישט טמא געווארן, איינמאל ער איז שוין סייווי טמא און ער מ'גייט אים שוין פארברענען איז שוין נישט דא קיין מצוה מ'זאל אים אפהיטן ער זאל נישט מער טמא ווערן. אמר רבי מאיר מדבריהם למדנו פון די רייד פון ר' חנינא מיט ר' עקיבא קען מען לערנען ששורפין תרומה טהורה עם הטמאה בפסח, אז ווען מען פארברענט די חמץ מעג מען פארברענען חמצ'דיגע תרומה אפילו זי איז ריין צוזאמען מיט אנדערע תרומה וואס איז טמא געווארן, און כאטשיג יעצט ביים פארברענען רירט דאך אן די ריינע תרומה דעם טמא'נעם, פון דעסטוועגן דאך וויבאלד יעצט איז דאך שוין א איסור מדאורייתא צו עסן חמץ, און ס'גייט דאך שוין סייווי גיין לאיבוד די טהור'ע תרומה, איז שוין נישט דא דער דין פון משמרת תרומותי אז מ'דארף עס אפהיטן ס'זאל בלייבן ריין. אמר רב יוסי, דער תנא רב יוסי זאגט אינה היא המדה, ס'איז נישט די זעלבע מאס, דאס מיינט מ'קען נישט ארויסלערנען דער דין פון שריפת חמץ פון ר' חנינא מיט ר' עקיבא, און די גמרא וועט שוין אויסרעדן פארוואס מ'קען עס נישט ארויסלערנען. און רבי יוסי איז ממשיך און ער זאגט ומודים רבי לעזער ורבי יהושע ששורפין זו לעצמה וזו לעצמה סיי רבי לעזער און סיי רבי יהושע וואס וועמיר באלד זעהן זיי קריגן זיך ארום וועלן מודה זיין אז תרומה טהורה מיט תרומה טמאה טאר מען נישט פארברענען צוזאמען נישט ווי רבי מאיר האט געזאגט אז מ'מעג נאר ביידע האלטן אז מ'טאר נישט פארברענען צוזאמען און מ'דארף עס פארברענען יעדע איינס עקסטער על מה נחלקו ווען דען קריגן זיך רבי לעזער מיט רבי יהושע על התלויה ועל הטמאה אויב איינער האט חמץ פון תרומה וואס איז תלויה תלויה מיינט אז מ'ווייסט נישט צו ס'איז טמא געווארן אדער נישט וואס די הלכה איז דאך אז מען טאר עס נישט עסן, אבער פארברענען טאר מען עס אויך נישט. עסן טאר מען עס נישט ווייל אפשר איז עס טמא, פארברענען קען מען עס נישט ווייל אפשר איז עס נישט טמא, פאר דעם הייסט עס תלויה אז ס'הענגט. אז איינער האט חמץ וואס איז א ספק טמא, און פון די אנדערע זייט האט ער חמץ וואס איז זיכער טמא, אויף דעם איז דא א מחלוקה שר' אליעזר אומר תשרף זו לעצמה וזו לעצמה, ר' אליעזר האלט אז אפילו אזוי, דארף מען עס נאך אלץ פארברענען באזונדער, ווייל רבי לעזער האט געהאלטן אז אפילו תרומה וואס איז א ספק טמא איז נאך אלץ דא א מצוה אז מען דארף עס אפהיטן עס זאל נישט ווערן קיין ודאי טמא, און אז דו וועסט עס יעצט פארברענען צוזאמען מיט די ודאי טמאה וועסטו דאך עס מאכן ודאי טמאה און דאס טאר מען נישט, ורבי יהושע אומר שתיהן כאחת, רבי יהושע האט געהאלטן אז וויבאלד מען קען עס סיי ווי נישט עסן ווייל עס איז דאך שוין ספק טמא איז שוין נישט דא קיין מצוה עס אפצוהיטן, און מען מעג עס באמת אפילו מטמא זיין בידיים און ממילא מעג מען עס יא פארברענען צוזאמען. דאס איז אלעס ווען ס'איז תלויה, ווען ס'איז שוין סייווי א ספק, אבער טאמער ס'איז תרומה טהורה, זאגט רבי יוסי, דאמאלס וועט סיי רבי לעזער און סיי אפילו רבי יהושע אויך מודה זיין אז מ'טאר נישט פארברענען תרומה טהורה צוזאמען מיט טמאה, אפילו ווען ס'גייט סייווי לאיבוד. יעצט גייען מיר צוריק צו די משנה, די דין פון רבי חנינא סגן הכהנים, אז די כהנים האבן פארברענט פלייש וואס איז טמא געווארן פון א ראשון לטומאה מיט פלייש וואס איז טמא געווארן מיט א אב הטומאה כאטשיג מ'איז מוסיף, פרעגט די גמרא, מכדי לאמיר זעהן בשר שנטמא בוולד הטומאה מאי הווה? דער פלייש וואס איז טמא געווארן פון א ראשון הטומאה, וואס איז ער? שני. כי שריף ליה בהדי בשר שנטמא באב הטומאה, ווען דו נעמסט דעם שני און דו פארברענסט אים צוזאמען מיט א אנדערע פלייש וואס יענער איז טמא געווארן פון א אב הטומאה, איז דאך יענער שטיקל פלייש א ראשון, איז מאי הווה, וואס ווערט ער יעצט ווען ער רירט אן יענער שטיקל פלייש? נאכאמאל שני, ווייל יענער שטיקל פלייש איז דאך א ראשון, און ווען מען רירט צו צו אים ווערט מען א שני, אויב אזוי שני ושני הוא איז ער דאך ביז יעצט געווען א שני, און יעצט ווען מען פארברענט אים מיט יענעם און ער רירט אים אן ווערט ער ווייטער א שני, מאי מוסיף לו טומאה על טומאתו איכא? וואס זאגסטו אז מען לייגט צו א טומאה? מען לייגט גארנישט צו. אמר רב יהודה דער אמורא ענטפערט, הכא בולד ולד עסקינן, דאס וואס די משנה זאגט בשר שנטמא בולד הטומאה, רעדט מען נישט געווענטליך ווי א ולד הטומאה וואס דאס מיינט א ראשון לטומאה, נאר מען רעדט דא פון א ולד ולד, א אייניקל, דאס מיינט א שני לטומאה. יעצט פלייש וואס ווערט טמא פון א ולד ולד לטומאה, ווערט ער דאך א שלישי, דהוה ליה שלישי, און ווען מען פארברענט אים יעצט מיט א שטיקל פלייש וואס איז טמא געווארן פון א אב הטומאה, יענער איז א ראשון, ווען א ראשון רירט צו צו דעם שלישי ווערט ער יעצט א שני, איז אויב אזוי איז מען אים יא מוסיף, וקסבר רבי חנינא סגן הכהנים האט געלערנט, שלישי מותר לעשותו שני, אז קדשים וואס ער איז שוין א שלישי לטומאה, מעג מען אים ארויף ברענגען צו א שני, פרעגט די גמרא והא אין אוכל מטמא אוכל, ס'איז דאך דא א כלל אז איין עסנווארג קען נישט מטמא זיין א צווייטע עסנווארג, דתניא אונז האבן געלערנט אין א ברייתא יכול יהא אוכל מטמא אוכל, איך וואלט געקענט מיינען אז א עסן קען מטמא זיין א אנדערע תלמוד לומר וכי יתן מים על זרע ונפל מנבלתם עליו טמא הוא, מ'רעדט דארט אין פרשת שמיני אז דארטן איז דא א זרע וואס איז שוין נאס געווארן פון וואסער וואס מיט דעם ווערט ער מוכשר לקבל טומאה, און נאכדעם ונפל מנבלתם עליו איינע פון די טויטע שמונה שרצים איז ארויפגעפאלן אויף די זרע, טמא הוא, איז ער טמא געווארן, די ווארט הוא איז דאך איבריג, דרשן איך הוא טמא, דער עסן, דער זרע איז טאקע טמא, אבער ואין עושה כיוצא בו טמא, אבער טאמער דער זרע וועט אנרירן א אנדערע עסן, וועט ער אים נישט מטמא זיין, אויב ער וועט אנרירן א משקה קען ער אים יא מטמא זיין, אבער איינער וואס איז די זעלבע ווי אים, זאג איך אין אוכל מטמא אוכל, און די אמת איז דאך די זעלבע זאך איז אין משקה מטמא משקה, די איינציגסטע וועג וויאזוי א טומאה קען אריבער גיין מן התורה, פון א אוכל איז צו א משקה, און פון א משקה צו א אוכל. און אויב אזוי וואס זאגסטו ווען מ'פארברענט די צוויי שטיקלעך פלייש איז מען מוסיף טומאה על טומאתו? אמת טאקע אז מען רעדט דא פון איין שטיקל פלייש וואס ער איז א שלישי לטומאה, די אנדערע פלייש איז א ראשון לטומאה, אבער ווען א אוכל רירט אן א אוכל קען ער אים בכלל נישט מטמא זיין. הניחא לאביי דאמר לא שנו אלא בחולין, אביי האט געלערנט אז די הלכה אז אין אוכל מטמא אוכל רעדט מען נאר ביי חולין, אבל בתרומה וקדשים עושה כיוצא בו. תרומה וקדשים איז דאך בכלל הארבער, איז דארטן איז אויך דא די חומרא אז אוכל איז מטמא אוכל, און רש"י ברענגט שוין אז מ'לערנט עס ארויס פון א נבואה וואס שטייט אין חגי, ווי דער אייבערשטער האט געהייסן דארטן אז מ'זאל פארהערן די כהנים זען צו זיי קענען די דינים פון טומאה, און פון יענע פסוק קומט ארויס אז ביי תרומה וקדשים לויט אביי איז אוכל מטמא אוכל, איז לויט אביי זייער גוט, נאר רבי חנינא סגן הכהנים רעדט דאך דא פון פלייש פון קדשים, וואס דארט זאג איך יא אוכל מטמא אוכל און פארדעם הייסט עס הוסיף טומאה על טומאתו. און אזוי אויך איז גוט ולרב אדא בר אהבה משמיה דרבא נמי, רב אדא בר אהבה זאגט נאך אין נאמען פון רבא דאמר לא שנו אלא חולין ותרומה, אז דאס וואס מען זאגט אין אוכל מטמא אוכל איז סיי ביי חולין און אפילו ביי תרומה אויך, אבל בקדשים עושה כיוצא בהם, דאן זאג איך יא אוכל מטמא אוכל, איז לויט די צוויי שפר שטימט נאך וואס רבי חנינא האט געזאגט, ווייל רבי חנינא סגן הכהנים רעדט דאך פון פלייש פון קדשים. אלא לרבינא משמיה דרבא, עס איז דא א אנדערע אמורא וואס זאגט נאך אין נאמען פון רבא אנדערש, אז דאמר ער זאגט מקרא מלא דבר הכתוב, דער פסוק וואס אונז האבן פריער ארויסגעלערנט טמא הוא אז אין עושה כיוצא בו, איז דאך א אנגעפילטע פסוק און די תורה מאכט נישט קיין חילוק לא שנא חולין, לא שנא תרומה, לא שנא קדשים. אין עושה כיוצא בו, אלעמאל זאג איך אז מען קען נישט מטמא זיין אוכל א אנדערע אוכל, איז לויט רבינא אליבא דרבא מאי איקא למימר וואס וועסטו מיר ענטפערן, אויב אזוי ווען מען פארברענט פלייש מיט פלייש, פארוואס זאגט די משנה מען איז מוסיף טומאה על טומאתו א אוכל איז דאך נישט מטמא קיין אוכל אפילו ביי קדשים? ענטפערט די גמרא הכא במאי עסקינן ווייסטו ווען מען רעדט אין די משנה דאיכא משקין בהדי בשר, דער פלייש וואס ער איז טמא געווארן פון א אב הטומאה איז געווען צוזאמען מיט משקה, און ווען די שרץ האט אים אנגערירט האט ער אנגערירט די משקה אויכעט. קומט אויס אז סיי די משקה און סיי די פלייש איז געווארן א אב הטומאה, און יעצט ווען מען פארברענט די אנדערע שטיקל פלייש צוזאמען מיט אים, וועט ער טמא ווערן דורך די משקה וואס געפינט זיך מיט די בשר וואס ער איז א ראשון לטומאה און יעצט וועט ער אים מאכן פאר א שני. און א משקה קען יא מטמא זיין אוכל, און פארשטייט זיך אז די תירוץ וואלט מען נאר דארפן זאגן לויט רבינא אליבא דרבא, ווייל לויט אביי אדער לויט רב אדא בר אהבה אליבא דרבא קען מען דאך יא רעדן אז ס'איז פשוט צוויי שטיקלעך פלייש, און ביי קדשים איז אוכל מטמא אוכל. פרעגט די גמרא אי הכא אויב אזוי האי עם הבשר שנטמא באב הטומאה, פארוואס זאגט רבי חנינא סגן הכהנים אז מען האט זיך נישט צוריק געהאלטן פון פארברענען צוזאמען מיט פלייש וואס איז טמא געווארן פון אב הטומאה עם הבשר ומשקין מיבעי ליה, ער האט דאך געדארפט ארויסברענגען די עיקר ווייל די טומאה קומט דאך נאר דורך די משקה, האט ער דאך געדארפט דאס ארויסברענגען אז כאטשיג די בשר האט אויף זיך משקה, דאך האט מען פארברענט מיט אים די אנדערע פלייש. וואס נאר דורך די משקה איז דאך אריבער געגאנגען דעם טומאה צום אוכל, זאגט טאקע די גמרא אלא נאר מען פאלט אפ אז מען רעדט טאקע יא פון צוויי שטיקלעך פלייש אן קיין משקה, איי ווי אזוי קען ער מטמא זיין, נהי דאין אוכל מטמא אוכל מדאורייתא, אמת אז מן התורה קען איין אוכל נישט מטמא זיין א אנדערע אוכל אבער מדרבנן מיהו מטמא, די רבנן האבן אבער יא געזאגט אז א אוכל קען מטמא זיין א אוכל, קומט יעצט אויס אז לויט רבינא אליבא דרבא איז די גאנצע חידוש פון די משנה אז מען מעג מוסיף זיין א טומאה רעדט מען פון א טומאה דרבנן. לויט אביי אדער לויט רב אדא בר אהבה משמיה דרבא קען מען רעדן אפילו פון א טומאה דאורייתא ווייל ביי קדשים איז דאך יא אוכל מטמא אוכל מן התורה איז די חידוש אסאך גרעסער אז מען מעג אפילו מוסיף זיין א טומאה דאורייתא אבער לויט רבינא משמיה דרבא וועט מען מוזן זאגן אז ס'איז טאקע נאר א טומאה דרבנן. דאורייתא.